מיטוואך בהעלותך ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פון די מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה כי נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל די לוויים זענען געגעבן געווארן געגעבן געווארן צו מיר פון צווישן די אידן תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי כ'האב זיי גענומען צו מיר אנשטאטס די אלע בכורים וואס האבן געעפנט די רחם פון די בני ישראל

זאגט דער פסוק כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, צו מיר האבן באלאנגט זאגט דער אייבערשטער אלע בכורים פון די אידן, סיי פון מענטשן סיי פון בהמות, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, אין דעם טאג וואס איך האב געשלאגן יעדן בכור אין לאנד מצרים, הקדשתי אותם לי האב איך זיי געהייליגט צו מיר, און די ראשונים זאגן אז די ביום הכותי איז לאו דווקא, ס'איז דאך געווען בחצי הלילה, נישט דווקא בייטאג, ביום מיינט אזוי ווי אין די צייט, אדער ווערט די נאכט אויך אנגערופן יום, בפשטות קען מען זאגן וויבאלד ס'איז געווען דעמאלטס לילה כיום יאיר ס'איז דאך געווען ליכטיג יענע נאכט דער ליל שימורים ווערט עס זייער גוט אנגערופן ביום זאגט רש"י כי לי כל בכור שלי היו הבכורות בקו הדין מן הדין אויס זענען די בכורים געווען מיינס שהגנתי עליהם כ'האב באשיצט אויף זיי בין בכורי מצרים צווישן די בכורים פון די מצריים ולקחתי אותם לי און כ'האב זיי גענומען צו מיר עד שטעו בעגל

זאגט די פסוק ואתנה את הלוויים, איך האב נאכדעם איבערגעגעבן די לוויים, נתונים געגעבן לאהרן ולבניו צו אהרן און זיינע זין, מתוך בני ישראל פון צווישן די אידן, לעבוד זיי זאלן טון את עבודת בני ישראל די ארבעט וואס די אידישע קינדער וואלטן געדארפט טון באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל צו פארצייען אויף די אידישע קינדער, ולא יהיה בבני ישראל נגף זאל נישט זיין קיין מארד אין די בני ישראל בגשת בני ישראל אל הקודש ווען זיי וואלטן גענענט צו די קודש. איז די חזקוני מסביר אז ווען ס'וואלט געווען ווייטער די עבודה מיט די בכורים וואלט געקענט זייער גרינג צוקומען צו א נגף, וויבאלד די בכורים זענען נישט צוגעוואוינט צו טון די עבודה, זיי האבן עס נישט געזען ביים טאטע, די טאטע האט דאך נישט געווען קיין בכור, האבן זיי נישט מיטגעלעבט און בייגעוואוינט די עבודה כסדר, ווייסן זיי נישט פונקטליך די אלע דינים, קענען זיי גרינג צוקומען צו טעותים וואס דאס קען פאראורזאכן אז ס'זאל חלילה קומען א נגף. יעצט אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן די לוויים, איז דאך עס א פאלק וואס די קינדער און די אייניקלעך וועלן אלע טון די עבודה, אלע וועלן זיין מכיר ורגיל, יעדער וועט גוט וויסן וואס מען דארף טון און וואס נישט, און אזוי וועט נישט אריינקומען קיין נגף פון זיי. זאגט רש"י, ואתנה, חמשה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, אין דעם איין פסוק שטייט פינף מאל דערמאנט בני ישראל, להודיע חיבתם, צו וויסן טון די ליבשאפט פון די אידן, שנכפלו אזכרותיהם במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה. אז מ'האט דערמאנט זייער נאמען אין איין פסוק אזוי ווי די צאל פון די פינף חלקים פון די תורה. וכך ראיתי בבראשית רבה זאגן די מפרשים פארוואס פונקט דא דארף דער אייבערשטער ארויסווייזן א חביבות פאר די אידישע קינדער, זאגן זיי ווייל זיי קענען זיך שפירן באליידיגט אז מ'האט אויסגעקליבן די לוויים אנשטאט זיי, כאילו זיי זענען טאקע פסול פאר די עבודה. האט מען זיי געטרייסט אז באמת זענען זיי זייער חשוב, זיי זענען אזוי חשוב ווי די חמשה חומשי תורה, און דאס וואס די לוויים זענען אויסגעקליבן געווארן אנשטאט זיי, דאס איז פשוט לעבוד את עבודת בני ישראל, די לוויים זענען אזוי ווי עבדים פאר זיי, זיי זענען אזוי ווי די הערן איבער די לוויים, ס'איז בכלל נישט קיין פגם פאר זיי אז די לוויים גייען טון די עבודה אנשטאט זיי.

זאגט די פסוק ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוויים, משה און אהרן און די גאנצע געמיינדע פון אלע אידן האבן געטון פאר די לוויים, ככל אשר ציווה ה' את משה ללוויים, אזוי ווי אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו צו טון פאר די לוויים, כן עשו להם בני ישראל, אזוי האבן די בני ישראל געטון פאר זיי. זאגט רש"י ויעש משה ואהרן וכל עדת, משה העמידן משה רבינו האט זיי אראפגעשטעלט, ואהרן הניפן אהרן האט זיי אויפגעהויבן, וישראל סמכו את ידיהם און די אידן האבן זיך אנגעלאנט זייערע הענט. איז רש"י איז דער אור החיים הקדוש מסביר פארוואס זאגט ער דא אין פסוק קודם וכל עדת בני ישראל און נאכדעם זאגט ער כן עשו להם בני ישראל שטייט נישט עדת און בכלל וואס איז די דאפלטע איבערגעחזרט נאכאמאל כן עשו להם בני ישראל זאגט ער אז די סיפא פונעם פסוק קומט זאגן די געוואלדיגע רבותא פון די בכורים אז טראץ דעם וואס על פי טבע וואלטן זיי געקענט זיין זייער באליידיגט אז מען האט גענומען די לוויים אנשטאט זיי און ווען איינער איז באליידיגט, טוט ער נישט די באפעל וואס מ'האט אים געהייסן מיט די גאנצע שלימות מיט אלע פרטים און דקדוקים, זאגט די תורה ניין, אויסער דעם וואס כל עדת בני ישראל האבן געטון וואס מען האט געדארפט, אבער כן עשו להם בני ישראל, אויך די בכורים האבן אויך געטון פונקטליך וואס מ'האט זיי געהייסן מיט דעם זעלבן חשק, אפילו זיי וואלטן ווען על פי טבע געקענט ווען זיין באליידיגט. זאגט די תרגום, ועבד משה ואהרן וכל כנשתא דבני ישראל ללואי ככל די פקד השם ית משה ללואי כן עבדו להון בני ישראל. זאגט די פסוק ויתחטאו הלווים, די לווים האבן זיך געלאזט רייניגן מיט די מי חטאת, ויכבסו בגדיהם, זיי האבן זיך געוואשן די קליידער, וינף אהרן אותם תנופה לפני השם, אהרן האט זיי אויפגעהויבן פארן אייבערשטן, ויכפר עליהם אהרן לטהרם, און אהרן האט מכפר געווען אויף זיי זיי צו רייניגן מיט די קרבנות.

א מנורה וואס איז אינגאנצן פון גאלד, וגולה על ראשה, ס'האט העכער זיך א גרויסע שיסל, ושבעה נרותיה עליה, און די מנורה האט געהאט זיבן לעמפעלעך אויף זיך וואו מ'לייגט אריין די אויל מיט די קנויטן, אזוי ווי די מנורה פון בית המקדש, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, די לעמפּעלעך האָבן יעדע איינע פון זיי געהאַט, לויט רשי, זיבן רערלעך, וואָס האָבן געברענגט די אויל פון דעם גולה, וואָס איז געוועזן העכער דעם, צו די לעמפּעלעך. די רדק לערנט, אַז ס'איז נאָר געווען איין שטרוי, איין רער, וואָס האָט געברענגט אויל פאַר יעדע לעמפּל, אָבער רשי לערנט, אַז ס'איז געווען זיבן פאַר יעדע לעמפּל, און זיבן מאָל זיבן איז ניין און פערציג, דאָס איז אַקעגן די נײַן און פֿערציק מאל וואס די זון גייט שטערקער שיינען לעתיד ווי אין די טעג פון ששת ימי בראשית. די גאנצע מנורה איז בכלל רומז אויף דעם אז ס'גייט בעתיד ליכטיג ווערן פאר די אידן אנשטאטס די יעצטיגע פינסטערניש. און די מהר"י קרא זאגט אז דאס איז געווען זייער א וואונדערליכע זאך אז ס'איז געווען זיבן רערלעך וואס האבן געברענגט די אויל פון דעם גרויסן שיסל פון העכער דעם צו די לעמפעלעך און ס'איז נישט געווען ווייניגער וויפיל מען האט געדארפט אריינגיסן, ס'איז נישט געווען מער, ס'האט נישט איבערגערינען, ס'וואלט געווען אזוי ווי ווען א מענטש וואלט אנגעגאסן די אלע לעמפעלעך. זאגט דער תרגום, ואמר לי, מה את חזי? ואמרית חזיתי והא מנרתא דדהבא כולה וגולתה על רישה ושבעה בוצינהא דעלה שבעה ושבעה דמריקין מנהון משחא לבוציניא דעל רישה. זאגט דער נביא ווייטער, ושנים זיתים עליה, העכער דעם גרויסן שיסל האב איך געזען במראה נבואה צוויי איילבירטן ביימער, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, איינס איז געווען אויף די רעכטע זייט פון דעם גרויסן שיסל, און איינס אויף די לינקע זייט דערפון. און דא אין פסוק שטייט נישט ארויסגעשריבן וואס נאך ער האט געזען אבער שפעטער ווי צו מיר מארגן לערנען שטייט יא נאך זאכן וואס ער האט געזען, ער האט געזען ווי עס קומען אליין אראפ צווייגלעך מיט איילבירטן פונעם בוים, און עס גייט אריין אין אזעלכע קלענערע שיסלעך, צנתרות פון גאלד, און דארטן טוט זיך עס דערווארעמען און ס'פרעסט זיך אליין אויס, און פון דארטן רינט עס אליין אריין צו דעם גרויסן שיסל וואס איז געווען העכער די מנורה, און ס'רינט ווייטער אראפ צו די מנורה. זאגט דער תרגום, ותרתין זיתין דעלה, חד מימין גולתא וחד על שמאלתא. זאגט דער פסוק ואען האב איך מיך אנגערופן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, איך זכריה הנביא האב געזאגט פאר דעם מלאך וואס האט גערעדט צו מיר, מה אלה אדוני, וואס איז די רמז דא פון דעם וואס איך זע אז די איילבירטן נעמען זיך אליין אראפ פון בוים, זיי פרעסן זיך אליין אויס און זיי רינען אליין אריין אין די מנורה. זאגט דער תרגום ואתיבית ואמרית למלאכא דממלל עמי למימר מה אלין ריבוני, זאגט דער פסוק ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי, דער מלאך וואס רעדט צו מיר האט געענטפערט און מיר געזאגט הלא ידעת מה המה אלה, דו ווייסט גאנץ זיכער וואס דער רמז איז. ואומר האב איך געזאגט לא אדוני, נישט אזוי מיין האר, איך פארשטיי נישט. זאגט דער תרגום ואתיב מלאכא דממלל עמי ואמר לי הלא ידעת מה אינון אלין, ואמרית לא ריבוני. זאגט דער פסוק ויען האט ער געענטפערט ויאמר אלי לאמור און ער האט מיר געזאגט אזוי זה דבר השם דאס איז די ווארט פונעם אייבערשטן אל זרובבל צו זרובבל לאמור אזוי צו זאגן לא בחיל נישט מיט א מיליטער ולא בכח און נישט מיט א שטארקייט מיט א קראפט וועט עטס אויפבויען דעם צווייטן בית המקדש כי אם ברוחי נאר מיט מיין גייסט אמר השם צבקות זאגט דער אייבערשטער דער אייבערשטער זאגט, איך וועל אריינגעבן א געדאנק פאר דריוש צו פאר כורש אז זיי זאלן ערלויבן ווייטער צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, נישט מיט ענקער מיליטער און נישט מיט ענקער שטארקייט וועט עטס קענען פאראויס גיין מיט די ארבעט, נאר אויף מיין באפעל וועט דאס גיין, אזוי ווי די מנורה האט זיך פון זיך אליין אנגעפילט מיט אויל, אלעס איז אליין געטון געווארן, קיין מענטש האט נישט געדארפט צורירן דערצו, אזוי וועלן די אידן נישט דארפן גארנישט טון, קיין השתדלות, און קיין פעולות צו קענען אויפבויען דעם צווייטן בית המקדש, דער אייבערשטער וועט אריינגעבן אין געדאנק פאר די גוי'אישע קעניגן דאס צו הייסן מאכן. זאגט דער תרגום, ואתיב ואמר לי למימר, דין פתגמא דה' עם זרובבל למימר, לא בחילא ולא בגבורא אלהין במימרי אמר ה' צבקות. דער מצודות לערנט אז דער פסוק גייט ארויף אויף לעתיד, אז דער מלך המשיח וועט נישט דארפן זיך קריגן מיט קיין איינער פון די אומות העולם, דער אייבערשטער וועט אריינגעבן אין די געדאנק פון די אלע גוי'אישע קעניגן אז זיי זאלן זיך אלע מכניע זיין אונטערווארפן אונטערן מלך המשיח. זאגט דער פסוק ווייטער מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, ווער ביסטו, דו מיינסט דו ביסט א גרויסער בארג דו ווילסט שטערן זרובבל פון אויפבויען דעם בית המקדש, דו וועסט אויסגעגראדעט ווערן אזוי ווי א פלוין, מען וועט דיך משפיל זיין און מכניע זיין, און עס וועט זיין זייער גרינג פאר זרובבל אדורכצוגיין, און דו וועסט אים נישט קענען שטערן פון צוקומען צו זיין ציל, אויפצובויען דעם צווייטן בית המקדש. אדער ווי דער מצודות זאגט אז ס'גייט ארויף אויפן בית המקדש השלישי גייט עס ארויף אויף גוג דער קעניג פון מגוג וואס ער האלט זיך פאר א הר הגדול אבער אקעגן דעם מלך המשיח וואס ער שטאמט פון זרובבל וועט ער ווערן פלאך ווי א פלוין און מ'וועט זייער גרינג אים בייקומען והוציא את האבן הראשה דער זרובבל וועט ארויסנעמען דעם חשוב'ן שטיין די שטיין מיט וואס מען טוט אויסמעסטן די מויערן אז ס'זאל זיין גראד, און ווען ער וועט דאס ארויסנעמען צו אנהייבן ווייטער בויען דעם בית המקדש, תשואות געשרייען פון חן חן לה וועט זיין צו דעם שטיין, אלע פארזאמלטע וועלן שרייען אז די שטיין האט א געוואלדיגע חן, ס'איז א הערליכע שטיין, און אז די בית המקדש וואס וועט ווערן אויפגעבויט פון דעם שטיין וועט זיין א הערליכע בית המקדש.

אקעגן די עלף ברכות וואס ער האט געבענטשט די עלף שבטים אין די פרשה פון וזאת הברכה זאגט רש"י די רד"ק זאגט אז די תפילה האט דוד המלך געטראפן אפגעשריבן און ס'איז געווען מקובל אז דאס שטאמט פון משה רבינו און פאר דעם האט ער עס אריינגעשריבן אין זיין ספר די קאפיטל רעדט זיך פון די שוואכקייטן פון א מענטש און פון די קורצע טעג פון די מענטשנ'ס לעבן און ער איז מתפלל אז די אייבערשטער זאל אים נישט באשטראפן לויט זיינע מעשים. תפלה למשה איש האלקים, א תפילה פאר משה רבינו דער נביא פונעם אייבערשטן, השם באשעפער, מעון אתה, א וואוינונג, א באשיצונג, היית לנו בדור ודור, ביסטו געווען פאר אונז אין יעדן דור, ווען ס'איז אונז געווען ענג, האמיר כסדר זיך באשיצט אונטער דיינע פליגלען.

ווייל די בערג שטייען שוין זייער לאנג ס'דא בערג וואס שטייען שוין פון ששת ימי בראשית, און ס'קען זיך דאכטן אז דאס קומט נאך אפשר פון פריער, אויף דעם זאגט ער, ניין, די בערג זענען אויכעט באשעפענישן, זיי זענען געבוירן געווארן דורכ'ן באפעל פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט זיי שוין געפעדערט, ותחולל, און דו האסט באשאפן ארץ ותבל, סיי די נישט באוואוינטע געגנטער פון די וועלט און סיי די באוואוינטע געגנטער, ומעולם,

תרגום טייטשט אפ דעם פסוק לויט ווי חז"ל זאגן אז פון די פסוק לערנט מען ארויס אז די מצוה פון תשובה איז שוין באשאפן געווארן נאך פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, און ער זאגט דא אז משה רבינו האט געזאגט דעם קאפיטל ווען די אידן האבן געזינדיגט ביים עגל אז דער אייבערשטער זאל אננעמען זייער תשובה וואס די תשובה איז שוין באשאפן געווארן נאך בטרם הרים ילדו. זאגט דער פסוק תשב אנוש עד דכא, דו באשעפער דו ביסט טאקע אלמעכטיג, אבער דער מענטש איז א גארנישט, א נישטיגער זאך, דו קערסט צוריק דעם מענטש פון די שטארקייט וואס ער האט אין די יונגע יארן, ביז ער ווערט אינגאנצן צוקלאפט און צובראכן, און ער האלט שוין ביים שטארבן אויף דער עלטער, ותאמר און דו מעלדסט אים איין מיט די יסורים, שובו בני אדם, קערטס ענק צוריק מענטשן, טוטס תשובה פאר מיר, ווייל יסורים איז דאך א סימן אויף עבירות, מיט די יסורים שיקט דער אייבערשטער א שליחות פאר דעם מענטש ער זאל זיך צוריק קערן, דער אבן עזרא זאגט ותאמר שובו בני אדם, דו זאגסט פאר די מענטשן אז זיי זאלן זיך צוריק קערן צו די ערד פון וואו זיי שטאמען, זאגט די תרגום תתיב בר נש על חוביה עד מותא, ואמרת תובו בני נשא. זאגט דער פסוק כי אלף שנים בעיניך, טויזנט יאר פון אונז זענען אין דיינע אויגן באשעפער, כיום אתמול כי יעבור, אזוי ווי דער נעכטיגער טאג וואס איז שוין פארביי, ואשמורה בלילה מיט נאך א חלק פון די נאכט, ווי רש"י זאגט אז דאס וואס מיר ווייסן יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, באמת די טאג פונעם אייבערשטן איז אביסל ווייניגער ווי טויזנט יאר, ווייל טויזנט יאר פון אונז איז אזוי ווי א טאג מיט אביסל פון די נאכט פונעם אייבערשטן, און פארדעם האט אדם הראשון נישט געלעבט קיין טויזנט יאר, ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט כי ביום אכלך ממנו מות תמות, וואלט ער ווען געלעבט טויזנט יאר וואלט ער איבערגעלעבט א טאג פונעם אייבערשטן, האט ער געמוזט שטארבן ביי די ניין הונדערט און דרייסיג יאר, וואס דאס איז ווייניגער ווי א טאג פונעם אייבערשטן, טויזנט איז שוין א טאג מיט נאך אביסל פון די נאכט. זאגט מען פארן אייבערשטן, וואס זענען מיר אונז אקעגן דיר, אונזערע טויזנט יאר זענען ביי דיר ווי איין טאג מיט אביסל פון די נאכט. דער רד"ק לערנט פשט אין דעם פסוק אז דער אייבערשטער זאגט דאס פארן מענטש. מיט דעם וואס דער אייבערשטער שיקט יסורים פאר א מענטש זאגט ער אים, אפילו דו וועסט דיך איינרעדן אז דו וועסט לעבן טויזנט יאר, א זאך וואס איז נישט מעגליך אפילו, אבער לאמיר זאגן דו וועסט לעבן טויזנט יאר, וואס האסטו דערפון? ס'איז דאך אלעס נאר ווי איין טאג וואס גייט פארביי. איינמאל די לעבן ענדיגט זיך, איז נישט קיין חילוק צו מען האט געלעבט איין טאג, צו מען האט געלעבט טויזנט יאר, ס'איז דאך דערנאך שוין.

זאגט דער פסוק, זרמתם, מען רעדט צום אייבערשטן, דו האסט זיי פארפלייצט. לויט רש"י איז דער פשט, אז פון די טויזנט יאר וואס מען פלעגט לעבן אין די צייטן פון אדם הראשון, הונדערטער הונדערטער יארן וואס יעדער האט געלעבט, האסטו פארפלייצט זייערע יארן, האסט פארשוועמט און אוועקגעכאפט הונדערטער יארן, און וואס איז געבליבן? אונז לעבן מיר נישט מער ווי זיבעציג אכציג יאר ווי די פסוק זאגט שפעטער ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שנה יהיו וואס דאס איז אזוי ווי א שלאף, ווי מען טרעפט אז די זיבעציג יאר פון גלות בבל ווערט אנגערופן היינו כחולמים, ס'איז אזוי ווי איין חלום, זאגט ער פארן אייבערשטן, דו האסט פארמינערט די טעג פון אונזער לעבן, פון די הונדערטער יארן וואס מען פלעגט לעבן לעבט מען היינט אזוי ווי א דרימל. אנדערע לערנען פשט, זרמתם, די לעבן פון א מענטש גייט אזוי שנעל אדורך, אזוי ווי א שטראם פון וואסער, שנה יהיו, ס'איז אזוי ווי א שלאף, וואס ווען מ'וועקט זיך אויף פונעם שלאף האט מען גארנישט פון די אלע זיסע חלומות, די זעלבע זאך האט א מענטש גארנישט פון זיין לעבן, ס'גייט זייער שנעל אדורך, בבוקר אינדערפרי, כחציר, אזוי ווי גראז, יחלוף, קען ער פארבייגיין, דא טייטשט רש"י אז אפילו א מענטש וואס ווערט געבוירן די נאכט

זאגט דער פסוק, בבוקר אינדערפרי, יציץ, וועט ער אויפשפראצן, וחלף, אבער נאכדעם וועט ער פארבייגיין, ער וועט אוועקפאלן. אזוי זאגט רש"י דער פשט, אז ס'איז דא אמאל איינער וואס ער שטייט יא אויף צופרי, אבער שפעטער אין דעם זעלבן טאג קען ער אפשטארבן, לערב, ווען ס'ווערט די אוונט, ימולל, ווערט ער פארשניטן ויבש און פארטריקנט. דער רד"ק לערנט פשט בבוקר יציץ וחלף, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס די יונגע יארן גייט אים יא גאנץ גוט ער האט כח ער איז אזוי ווי א גראז וואס שפראצט אויף וחלף איז א לשון פון יחליפו כח ער האט שטארקייטן אין זיך אבער ס'קומט ביינאכט אויף די עלטערע יארן ווערט ער פארשניטן און ער ווערט פארטריקנט אזוי ווי א גראז וואס אינדערפרי האט ער נאך כח, ער האט נאך א פליסיגקייט זיך קעגן שטעלן די שטארקייט פון די זון, אבער די זון באקט אויף אים א גאנצן טאג, פארלירט ער די לחלוחית און ער שטארבט אפ. זאגט דער תרגום, דמיין עובדיהון היך עסבא די בצפרא יניץ ויסגי לרמשא מתמולל ומתיבש מן חורבא. זאגט די משנה אין מסכת סנהדרין פרק ו', נגמר הדין, אויב ס'איז באשלאסן געווארן ביי די דין תורה אז מען דארף דעם מענטש געבן מיתת בית דין, און ער הייבט אן מיט די הארבסטע פון די מיתות בית דין וואס דאס איז סקילה, מוציאין אותו לסקלו, ציט מען אים ארויס ווייט פון בית דין צו פארשטיינען, בית הסקילה היה חוץ לבית דין, ס'איז געווען נישט נאנט צו בית דין, שנאמר, הוצא את המקלל, און די סיבה דערצו איז געווען, מען האט געוואלט נאך געבן א געלעגנהייט פאר די בית דין זיך איבערטראכטן, אפשר וועט איינער טרעפן א לימוד זכות אויף אים. אחד עומד על פתח בית דין, איינער האט זיך אראפגעשטעלט ביים טיר פונעם בית דין שטוב והסודרין בידו, ער האט געהאט אין די הענט א טיכל, ואדם אחד רוכב הסוס רחוק ממנו כדי שיהא רואהו א צווייטער מענטש איז געריטן אויף א פערד און ער האט זיך דערווייטערט פון אים, אבער ער האט געדארפט זיכער מאכן אז ער קען אים נאך זען. אומר אחד יש לי ללמד עליו זכות, אויב איינער וועט זיך אנרופן ביים בית דין אז ער האט א זכות אויף דעם מענטש צו ריינוואשן, איז הלה דער וואס איז געשטאנען ביים טיר מניף בסודרין, הייבט אויף מיט דעם טיכל און ער פאכעט מיטן טיכל, והסוס רץ ומעמידו, און דער אויפן פערד דערזעט דאס פון דערווייטנס, לויפט ער מיט א גאלאפ און ער שטעלט אפ מען זאל אים נאכנישט געבן קיין סקילה. זאגט די משנה ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות, אפילו דער נידון אליין, דער מענטש וואס איז יוצא להרג, זאגט איך האב אליין אויף מיר א לימוד זכות, מחזירין אותו קערט מען אים צוריק אפילו ארבעה וחמישה פעמים, פיר פינף מאל, ובלבד שיש ממש בדבריו, ס'מוז אבער זיין אין זיינע ווערטער א ממשות, שמועס די ברטנורא אויס, אויב זיינע ווערטער האבן נישט קיין ממשות, איז די ערשטע צוויי מאל קערט מען אים נאך צוריק, ווייל ס'קען זיין אז פאר דעם רעדט ער נישט צו די זאך ווייל ער איז זייער דערשראקן, אפשר ער וועט זיך בארואיגן וועט ער זיך דערמאנען זיינע טענות, אבער נאך איין צוויי מאל ברענגט מען אים שוין נישט צוריק, נאר וואס דען, מען געבט מיט צוויי תלמידי חכמים וואס זאלן אים באגלייטן, און זיי קלערן אריין אויף זיינע ווערטער צו עס איז דא א ממשות צו נישט, און אויב עס איז דא א ממשות, דעמאלטס קערט מען אים צוריק אפילו פיר פינף מאל. מצאו לו זכות, אויב מ'האט אים טאקע צוריקגעברענגט און מ'האט געפונען אויף אים א זכות, פטרוהו האט מען אים געפטר'ט, ער קען אהיימגיין לחיים ולשלום, ואם לאו און אויב נישט, יוצא ליסקל גייט ער ווייטער צוריק, מ'גייט אים פארשטיינען. וכרוז יוצא לפניו, מ'רופט אויס פאר אים, איש פלוני בן פלוני דער און דער מענטש, יוצא ליסקל ער גייט ארויס צו ווערן פארשטיינערט על שעבר עבירה פלונית, ווייל ער האט עובר געווען אויף דער געוויסע עבירה, ופלוני ופלוני עדיו, און מען זאגט אויכעט פונקטליך ווער ס'זענען די עדות, כל מי שיודע לו זכות, ווער ס'ווייסט א זכות אויף דעם מענטש יבוא וילמד עליו, זאל קומען זאגען אויף אים א זכות, מען זאגט פונקטליך וועלכע טאג די אנגעבליכע חטא איז געווען, און ווער ס'האט עס צוגעזעהן, אזוי אז טאמער איינער האט געזעהן די עדים יענע טאג ערגעץ אנדערש קען ער קומען מזים זיין עמנו הייתם, און אזוי ווייטער אפשר וועט מען טרעפען א זכות ריינוואשען דעם מענטש. משנה ב'. היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות, ווען מ'איז געשטאנען צען איילן אוועק פון די בית הסקילה, אומרים לו התוודה זאגט מען פאר דעם מענטש ער זאל זאגן וידוי. נענטער פון צען איילן וועט ער שוין זיין צעמישט, ער וועט נישט קענען זאגן קיין וידוי. שכן דרך המומתין מתוודין, די אלע וואס ווערן געהארגעט, זאגט מען זיי צו זאגן וידוי, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, דורך די וידוי וועט ער האבן א חלק אין עולם הבא. שכן מצינו בעכן, מ'טרעפט ביי עכן וואס ער האט מועל געווען אין די חרם פון יהושע בן נון, שאמר לו יהושע בני מיין זון, שים נא כבוד, געב אפ א כבוד לה' אלקי ישראל ותן לו תודה, זיי דיך מודה אויף דעם חטא אז דו האסט גענומען פון די זאכן וואס איך האב נישט געלאזט נעמען, ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה, דאס איז טאקע אזוי, אנכי חטאתי לה' אלקי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי, און דער ברטנורא זאגט אז דארט איז געווען א הוראת שעה אז מען האט אים געהארגעט אויף זיין אייגענע הודאה, ס'איז נישט געווען קיין שום אנדערע באווייז, אבער הוראת שעה איז געווען אז מען האט אים געהארגעט אפילו אויף זיין אייגענע הודאה, און וכזאת וכזאת עשיתי מיינט אז ער האט זיך מודה געווען אויכעט אז נישט נאר אין די חרם האט ער מועל געווען נאר שוין אין די צייטן פון משה רבינו האט ער אויכעט מועל געווען אינעם חרם. און מנין שכיפר לו וידויו, פון וואו ווייסט מען אז די וידוי האט אים פארצייט, שנאמר, ויאמר יהושע מה עכרתנו, פארוואס האסטו אונז שמוציג געמאכט, יעכרך ה' ביום הזה, דרשנ'ט מען היום הזה, דא אויף די וועלט היינט, אתה עכור ביסטו טאקע פארמיאוס'ט, אבער ואי אתה עכור לעולם הבא, מען האט דיר מוחל געווען, וועסט באקומען א חלק אין עולם הבא. זאגט די משנה ואם אינו יודע להתוודות אויב דער מענטש וואס ווערט געפירט צום הרג'נען ווייסט נישט ווי אזוי צו זאגן וידוי אומרים לו לערנט מען אים אויס אמור זאג תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי מיין שטארבן זאל זיין א פארצייאונג אויף אלע מיינע זינד רבי יהודה אומר אם היה יודע אויב דער מענטש האט געוואוסט שהוא מזומם אז דאס איז געווען א פאלשע עדות אויף אים מיט א שלעכטע מחשבה זענען זיי געקומען אים צו הרג'נען אומזיסט אומר, זאגט ער, ביי די וידוי תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי, חוץ מעוון זה, אויסער די עבירה וואס מען זאגט אז איך האב געטון, איך האב עס נישט געטון. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, אם כן יהו כל אדם אומרים כך, וועט יעדער אזוי זאגן, כדי לנקות את עצמם, מען וועט זיך וועלן ריינוואשן דעם נאמען, אז מענטשן זאלן מיינען ער איז טאקע געווען אומשולדיג, און ס'וועט ארויסגעבן א שלעכטע נאמען אויף די דיינים און אויף די עדים, ממילא זאל מען נישט זאגן אזוי. משנה ג', היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות, ווען ער איז געווען פיר איילן אוועקגערוקט פונעם בית הסקילה, מפשיטין אותו את בגדיו האט מען אים אויסגעטון די וועש, האיש א מאן, מכסין אותו מלפניו האט מען אים אביסל צוגעדעקט פון פארנט די ערווה, והאשה האט מען צוגעדעקט אביסל מלפניה ומאחריה פון פארנט און פון הינטן דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, האיש נסקל ערום, א מאן האט מען בכלל אויסגעטון די בגדים ביים פארשטיינערן, ואין האשה נסקלת ערומה א פרוי האט מען פארשטיינערט מיט די בגדים. וואס איז די טעם פארוואס א מאן האט מען געדארפט אויסטוען די קליידער? ברענגט די ברטנורא אז ס'שטייט א פסוק ורגמו אותו אים דארף מען פארשטיינערן אבער נישט זיין בגד און דער רמב"ם זאגט אז די טעם איז ווייל ס'איז שנעלער די מיתה מען האט געדארפט ברור לו מיתה יפה ער זאל שנעלער שטארבן אן די בגדים שטארבט מען שנעלער משנה ד'. בית הסקילה די פלאץ פון ווי מען האט אראפגעשטופט דעם מענטש פאר מען האט אים פארשטיינערט, היה גבוה שתי קומות, ס'איז געווען הויעך צוויי מאל די הויעכקייט פון א מענטש, אחד מן העדים, איינער פון די עדים וואס האט עדות געזאגט אויף אים, דוחפו שטופט אים אראפ על מתניו, ער גייט פון אונטער אים און ער שטופט אים אויף די לענדן, ער כאפט ער שטופט אים אן אזוי ביי די רוקן אראפ פון דעם דאך, נהפך על לבו, ער האט זיך איבערגעדרייט און אראפגעפאלן אויפן הארץ, דאס הייסט מיטן פנים אראפ, הופכו על מתניו, דרייט מען אים צוריק איבער ער זאל ליגן אויף די לענדן, ער זאל ליגן אויפן רוקן, און די טעם דערפון איז געוועזן, פארוואס האט מען אים אראפגעשטופט אויף די לענדן? ווייל מען האט געוואלט אז ער זאל אנקומען מיטן פנים אראפ, ווי די ברטנורא און רש"י זאגן דא אז עס איז א שאנדע פאר א מענטש ווילאנג ער לעבט צו ליגן אויף די רוקן מיט די פנים ארויף, ממילא קודם האט מען געשטופט אויף די לענדן זאל ער אראפפאלן מיטן פנים אראפ, איינמאל ער איז שוין געווען מיטן פנים אראפ האט מען אים אבער געמוזט איבערדרייען ער זאל ליגן אויפן רוקן, ווייל מה נפשך איז ער שוין געשטארבן איז שוין נישט קיין גנאי פאר אים אז ער ליגט אויפן רוקן, פארקערט א מת שטייט אין שלחן ערוך זאל מען אראפלייגן אויפן רוקן. לעבט ער נאך יא דארף מען אים איבערדרייען צו ליגן אויפן רוקן ווייל מען דארף אים פארשטיינערן און די שטיינער דארפן געלאנגען אויף זיין הארץ אזוי לערנט דער שבות יעקב פשט דא אין דער משנה אם מת בה אויב איז ער שוין געשטארבן פונעם שטופ אראפ יצא האט מען יוצא געווען ואם לאו השני דער צווייטער עד נוטל את האבן נעמט א שטיין ונותנו על לבו זאגט דער תוס' יום טוב עס מיינט נישט אז מען לייגט עס אראפ נאר עס מיינט אז מען ווארפט עס אויפן הארץ און ווי די גמרא זאגט ס'האט געמוזט זיין א שווערע שטיין וואס נאר צוויי מענטשן קענען אויפהייבן אינאיינעם, און ביידע עדים כאפן עס אן, אבער ווארפן זאל עס נאר איינער ווייל ווען צוויי ווארפן פליט עס נישט אזוי געהעריג. אם מת בה אויב איז ער געשטארבן מיט דעם שטיין יצא, ואם לאו רגימתו בכל ישראל דארפן אלע אידן אים ווייטער פארשטיינערן שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. זאגט די משנה, כל הנסקלין, אלע וואס מ'האט פארשטיינערט נתלין זענען נאכדעם געווארן אויפגעהאנגען, דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים אינו נתלה ס'ווערט נישט אויפגעהאנגען אלא המגדף, ווער עס האט געשאלטן חלילה דעם אייבערשטנ'ס נאמען, והעובד עבודה זרה, ווען איינער דינט עבודה זרה דאס איז ער אויך א מגדף. האיש א מאן, תולין אותו הענגט מען אים אויף פניו כלפי העם, מיטן פנים צום פאלק, והאשה און א פרוי וואס מ'הענגט אויף איז פניה כלפי העץ, איר פנים איז צו די האלץ, אויף וואס מען הענגט איר ארויף, דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים האיש נתלה, נאר א מאן האט מען בכלל געהאנגען, ואין האשה נתלית, א פרוי האט מען נישט אויפגעהאנגען נאך סקילה. אמר להם ר' אליעזר, והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון, אין די שטאט אשקלון, האט שמעון בן שטח אויפגעהאנגען פרויען, זעט מען דאך אז מען מעג יא הענגען פרויען. אמרו לו, פון דארט איז נישט קיין ראיה, ווייל דו זעסט דאך שמונים נשים תלה ואין דנין שנים ביום אחד, על פי דין טאר מען נישט דן זיין צוויי מענטשן אינעם זעלבן טאג, ווייל מען קען נישט געהעריג מהפך זיין בזכות פון יעדן מענטש, און ער האט אינעם זעלבן טאג דן געווען און אויסגעפירט דעם פסק אויף אכציג פרויען, אלא מאי, דארט איז געווען נאר למיגדר מילתא, פרויען זענען געווען זייער אריינגעטון אין כישוף, האט ער געמוזט, למען ישמעו וייראו, האט ער אכציג פרויען אויפגעהאנגען, כדי עס זאל זיין א פרסום ווי יעדער איינער זאל וויסן דערפון, און פאר דעם האט ער זיי אלע דן געווען אינעם זעלבן טאג, אז זייערע קרובים זאלן נישט געוואר ווערן און זיך נאך קומען אננעמען פאר זיי, אבער עס איז נאכנישט קיין ראיה פון דא אז מען מעג סתם אזוי אויפהענגען פרויען. זאגט די משנה כיצד תולין אותו, וויאזוי האט מען אויפגעהאנגען דעם פארשטיינערטן? משקעין את הקורה בארץ, מען האט איינגעזינקען א באלקן אין די ערד, והעץ יוצא ממנו, און פון דעם איז ארויסגעקומען א שטיקל האלץ, ומקיף שתי ידיו זו על גבי זו, ער האט נאנט געשטעלט ביידע הענט פון דעם געהארגעטן איינס אויפן צווייטן, ותולה אותו, און מען האט אים אזוי געהאנגען אויף די הענט. ר' יוסי אומר, הקורה מוטה על הכותל, מען האט נישט געמעגט אריינשטופן די קורה אין די ערד, ווייל די באלקן האט מען דאך געדארפט באערדיגן שפעטער צוזאמען מיטן מענטש, און ס'דארף זיין אז מ'זאל אים אראפנעמען פונעם באלקן און תיכף באערדיגן, מ'האט נישט געדארפט נאך גיין ארויסגראבן דעם באלקן פון די ערד, ממילא האט מען עס נאר אנגעליינט אויף די וואנט, ותולה אותו און הענגט אים אויף דארטן, כדרך שהטבחים עושים, אזוי ווי די וואס פארקויפן פלייש פלעגן טון. זאגט די משנה ומתירין אותו מיד, מ'האט אים אויפגעהאנגען און תיכף אראפגענומען, תיכף אויפגעבינדן, ואם לן אויב האט ער איבערגענעכטיגט אויף דעם בוים, איז עובר עליו בלא תעשה, דא א לאו שנאמר לא תלין נבלתו על העץ זאלסט נישט לאזן זיין טויטע קערפער איבערנעכטיגן אויף דעם האלץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא זאלסט אים באערדיגן נאך אינעם זעלבן טאג כי קללת אלקים תלוי, ס'איז א שאנדע חלילה פארן אייבערשטן דאס אז ער הענגט, כלומר, מפני מה זה תלוי, מענטשן אינטערעסירן זיך פארוואס הענגט דער מענטש, און מען ענטפערט זיי, מפני שבירך את השם, ווייל ער האט חלילה געשאלטן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ונמצא שם שמים מתחלל, ווי מער מענטשן רעדן דערפון, איז א גרעסערע חילול השם. משנה ה', אמר רבי מאיר, בזמן שאדם מצטער, ווען א מענטש איז זיך מצטער, אפילו דער זינדיגער מענטש, וואס ביי אים שטייט די פסוק כי קללת אלקים תלוי, דרש'נט מען פון די ווארט קללת אז דער אייבערשטער איז זיך מצער, שכינה מה הלשון אומרת, וואס זאגט די שכינה הקדושה כביכול, אזוי ווי מ'קען ווען זאגן, דאס הייסט, ווען ס'וואלט געווען ביי א מענטש וואלט ער געזאגט אזוי, קלני מראשי, ס'איז מיר נישט גרינג פון מיין קאפ, קלני מזרועי, ס'איז מיר נישט גרינג פון מיין ארעם. ס'איז, מיין קאפ און מיין ארעם זענען אזוי ווי פארמאטעט, פון דעם וואס כ'האב דא געדארפט באשטראפן דעם מענטש. איז אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך, אויב אזוי שטארק איז זיך דער אייבערשטער מצטער אויף דעם וואס די בלוט פון די רשעים ווערט פארגאסן, קל וחומר על דמם של צדיקים. ולא זו בלבד, אלא כל המלין את מתו, יעדער איינער וואס לאזט איבערנעכטיגן א מת, איז ער אויכעט עובר בלא תעשה, וואס מען לערנט ארויס פון דעם פסוק לא תלין, כי קבור תקברנו לערנט מען ארויס אז יעדע מת דארף מען באגראבן אינעם טאג פונעם שטארבן נישט לאזן איבערנעכטיגן. הלינו לכבודו, אויב מ'האט אים געלאזט איבערנעכטיגן פאר זיין אייגענע כבוד, להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר עליו דעמאלטס איז מען נישט עובר אויף דעם לאו. זאגט די משנה ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו, איינער וואס מ'האט געהארגעט ביי די מיתות בית דין האט מען נישט באערדיגט נאכדעם ביי די בית הקברות פון זיינע עלטערן, אלא שני בתי קברות היו מתוקנין לבית דין, ס'איז געווען צוויי קברים, צוויי בתי חיים פאר די בית דין צוגעגרייט, אחד איז געווען לנהרגים ולנחנקים, פאר די וואס זיי שטארבן מיט מיתת סייף און מיט מיתת חנק, וואס די זענען די שוואכערע פון די מיתות בית דין, ואחד לנסקלים ולנשרפים, פאר די וואס מען האט פארשטיינערט און פארברענט, וואס די זענען די הארבערע מיתות בית דין. פארוואס האט מען אים נישט געלייגט בקברות אבותיו, ווייל מען טאר נישט באערדיגן א רשע נעבן א צדיק, און פאר דעם האט מען טאקע אויך נישט באערדיגט די וואס זענען געשטארבן מיט א שוואכערע פון די מיתות בית דין, מיט די וואס זענען געהאט א הארבערע מיתת בית דין, אבער דאס האט מען געהאט בקבלה הלכה למשה מסיני אז ס'איז נישט געווען פיר בתי חיים פאר די בית דין פאר יעדע פון די פיר מיתות בית דין באזונדער נאר ס'איז געווען צוויי. משנה ו'. נתעכל הבשר, נאכדעם וואס די פלייש פון דעם באערדיגטן איז שוין פארלענדט געווארן, מלקטין את העצמות קלויבט מען צאם די ביינער, וקוברין אותם במקומם, און מ'באערדיגט אים יא בקברות אבותיו, יעצט האט ער שוין געהאט א כפרה, סיי דורך די מיתות סיי דורך די בזיונות, און מען ער איז שוין ראוי מען זאל אים לייגן געהעריג נעבן זיינע עלטערן, והקרובים, די נאנטע מענטשן, פון דעם געהארגעטן, באים זיי קומען ושואלין און זיי פרעגן בשלום הדיינים, אין די פרידן פון די דיינים ובשלום העדים, און אין די פרידן פון די עדים, כלומר זיי מיינען מיט דעם צו זאגן שאין בלבנו עליכם כלום, אונז האבן נישט קיין שום טענה אויף ענק, אויף דעם וואס עטס האטס געזאגט אז מען זאל הרג'נען אונזער קרוב, שדין אמת דנתם, ווייל עטס האטס דן געווען אן אמת'דיגן דין, שטייט אין רמב"ם אז די קרובים זענען געקומען תיכף נאכדעם וואס בית דין האט ארויסגעגעבן דעם פסק, תיכף נאך גמר הדין זענען די קרובים געקומען זאגן אז זיי האבן נישט קיין טענות אויף בית דין און נישט אויף די עדים. ולא היו מתאבלין, די קרובים, וואס געווענליך ביי א מת דארף מען זיך אראפזעצן שבעה, פארשידענע דיני אבילות, אבער ביי די ד' מיתות בית דין האט מען נישט געקלאגט אויף זיי, אז די בזיון וואס מען קלאגט נישט אויף זיי דאס זאל אויכעט צוהעלפן צו די כפרה, און ווי דער באטענירער זאגט, אז בשעת מעשה ווען זיי שטארבן וואס דעמאלס איז חל די אבילות, קען מען נישט קלאגן אויף זיי ווייל זיי זענען נאך רשעים, ס'איז נאכנישט פארטיג געווארן זייער כפרה, און איינמאל די פלייש איז שוין צעגאנגען, וואס דעמאלס זענען זיי שוין צוריק צדיקים, אבער איך קען נישט דעמאלס נוהג זיין דיני אבילות ווייל כיוון דאידחי אידחי אז מ'האט נישט אנגעהויבן מיט די אבילות תיכף נאכן שטארבן, קען עס נישט שפעטער נאכאמאל חל זיין. אבל אוננין, אין הארץ, מעגן זיי יא זיין פארביטערט, שאין אנינות אלא בלב, אנינות איז דאך נאר אין הארץ, און דאס איז נאכנישט קיין כבוד פארן געהארגעטן, און דאס שטערט נישט זיין פארצייאונג. זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף מ"ג עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח את יצרו, איינער וואס ער שעכט זיין יצר הרע, ומתוודה עליו, און ער זאגט אויכעט ווידי, מעלה עליו הכתוב רעכנט אויף אים דער פסוק, כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמים, כאילו ער האט מכבד געווען דעם אייבערשטן אויף ביידע וועלטן עולם הזה ועולם הבא, דכסיב, זובח תודה, ער שעכט דעם יצר הרע, און ער איז זיך מתוודה, יכבדנני, שטייט נישט יכבדני, נאר יכבדנני, ער געבט מיר אפ צוויי מאל כבוד אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. זאגט די מהרש"א די פשט איז, זובח את יצרו מיינט אז ער באצווינגט דעם יצר הרע און ער הערט אים נישט אויס לעתיד, ומתוודה עליו מיינט ער איז זיך מתוודה אויף די פריערדיגע עבירות, איז ער מכבד דעם אייבערשטן אויף ביידע וועלטן, אויף די וועלט איז ער אים מכבד מיט דעם וואס ער טוט נישט צוהערן דעם יצר הרע לעתיד, און אויף יענע וועלט איז ער אים מכבד מיט דעם וואס ער האט זיך מתוודה געווען ווי אונז האבן פריער געלערנט אין די משנה אז ווער עס איז זיך מתוודה האט א חלק אין עולם הבא. ואמר רבי יהושע בן לוי, בזמן שבית המקדש קיים ווען די בית המקדש שטייט, אדם מקריב עולה ווען א מענטש ברענגט א קרבן עולה שכר עולה בידו האט ער א שכר, א שכר פאר די קרבן עולה. מנחה ווען מען ברענגט א קרבן מנחה שכר מנחה בידו האט ער די שכר פון א קרבן מנחה, אבער נישט פון אנדערע קרבנות, אבל מי שדעתו שפלה ווער ס'האלט זיך נידריג און געפאלן ביי זיך מעלה עליו הכתוב רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו הקריב כל הקרבנות כולם שנאמר זבחי אלוקים אזוי ווי אסאך קרבנות, אלע קרבנות פונעם אייבערשטן, איז די רוח נשברה, דער צעבראכענער גייסט. ולא עוד נישט נאר דאס אלא שאין תפילתו נמאסת, זיין תפילה ווערט נישט פארמיאוסט, שנאמר, לב נשבר ונדכה, א צעבראכן צוקלאפט הארץ, אלקים לא תבזה, באשעפער טוסטו נישט פארמיאוסן. זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף מ"ד עמוד ב, שטייט א פסוק אין איוב, היערוך שועך לא בצר, די חברים האבן געזאגט צו איוב, האסטו מקדים געווען א תפילה נאך פאר דיין ענגשאפט? און די סיפא פון די פסוק איז וכל מאמצי כח, גייט די גמרא אויסדרשנ'ן דעם פסוק. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, א מענטש זאל פעדערן א געבעט פאר די ענגשאפט, שאלמלא לא הקדים אברהם תפילה לצרה בין בית קל ובין העי ווען אברהם אבינו וואלט נישט מקדים געווען מתפלל זיין אויף זיינע קינדער נאך פאר די צרה נאך פאר די מעשה פון עכן האט ער געדאווענט צווישן די שטאט בית קל און עי וואס דארט האט פאסירט די מעשה לא נשתייר מרשעי ישראל אדער משונאיהם של ישראל שריד ופליט וואלט נישט איבערגעבליבן פון זי גארנישט. ריש לקיש אמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, ווער ס'טוט זיך שטארקן מיט א געבעט דא אונטן אין לו צרים מלמעלה, האט ער נישט קיין פיינט, ער האט נישט קיינער אויבן וואס עס שטערט אז מען זאל אים נישט געבן די אלעס וואס ער פארלאנגט, און דאס איז די פשט פון היערוך שועך, טאמער דו וועסט פארגרייטן דיין געבעט לא בצר וועסטו נישט האבן קיין שום פיינט אויבן, און וכל מאמצי כח, דאס מיינט אויב דו וועסט שטארקן דיין כח מיט א תפילה דא אויף די וועלט. רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים, א מענטש זאל מתפלל זיין אויף דעם שיהו הכל מאמצין את כוחו, אז די מלאכים פון אויבן זאלן אים צוהעלפן און שטארקן זיין כח, ער זאל קענען מתפלל זיין ווי ס'דארף צו זיין, ואל יהו לו צרים מלמעלה, ער זאל נישט האבן קיין פיינט פון אויבן קיינער זאל אים נישט שטערן. און דאס איז די פשט היערוך שועך, וואס דארף זיין דיין געבעט, די געבעט זאל זיין אז לא בצר ער זאל נישט האבן קיין פיינט און קיין שטערער פון אויבן, און וכל מאמצי כח, אדרבה אלע מלאכים זאלן אים צוהעלפן, אזוי ווי אונז בעט מיר טאקע מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. זאגט דער זוהר הקדוש רבי שמעון אמר, וויי לההוא בר נש, וויי איז פאר א מענטש דאמר וואס ער זאגט, דהא אורייתא, אז די תורה אתא לאחזאה סיפורים בעלמא מילי דהדיוטי, די תורה קומט סתם ווייזן וועלטליכע מעשות און פארציילן פשוט'ע זאכן. דאי הכי, אויב דאס וואלט געווען די גאנצע תורה, אפילו בזמנא דא, אפילו היינטיגע צייטן אנן יכלין למעבד אורייתא קענען מיר אליין צאמשטעלן א תורה במילין דהדיוטי מיט פשוטע זאכן ובשבחא און מיט לויב, יתיר מכולהו, נאך מער פון אלע, אי לאחזאה מילה דעלמא, אויב סתם צו ווייזן זאכן וואס האבן פאסירט אויף די וועלט, וועלטליכע זאכן, איז אפילו אינון קפסירי דעלמא, די אלע געוועלטיגערס, די אלע מלכים און שלטונות פון די וועלט, אית בינייהו מילין עילאין יתיר, זיי האבן סאך מער, גרעסערע, דיקערע ביכער פון דברי הימים פון זייערע דערציילונגען. אי הכי ניזל אבתרייהו, לאמיר גיין נאך זיי, ונעבד מינייהו אורייתא כהאי גוונא, לאמיר צאמשטעלן די אלע דברי הימים לפני המלך און מאכן פון דעם א נייע תורה. אלא נאר כל מילין דאורייתא מילין עילאין אינון ורזין עילאין. אלע ווערטער פון די תורה זענען דערהויבענע ווערטער און גרויסע סודות.

ער ברענגט ארויס א משל אז ווען די תורה קומט אראפ פון אויבן דארף זי זיך מתלבש זיין אין פארשידענע לבושים, ברענגט ער א רמז דערצו פון די מלאכים, פונקט ווי די מלאכים אויבן זענען זיי נאר א גייסט אבער ווען זיי קומען דא אראפ דארפן זיי זיך אנקליידן מיט פארשידענע לבושים, ואי לאו מתלבשי בלבושא כגוונא דהאי עלמא ווען זיי טוען זיך נישט אן מיט די בגדים פון די וועלט לא יכלין למיקם בהאי עלמא האבן זיי נישט קיין תקומה און זיי קענען נישט אויסהאלטן אויף די וועלט ולא סביל לון עלמא און די וועלט וואלט נישט אויסגעהאלטן פון זיי. איז ואי במלאכי כך, אויב ביי די מלאכים איז אזוי די מעשה, אורייתא די תורה, דברא להו וואס די תורה האט זיי באשאפן וברא עלמין כולהו, און מיט די תורה האט מען באשאפן אלע וועלטן וקיימין בגינה אלע וועלטן האלטן זיך נאר דורך די תורה, על אחת כמה וכמה על כיוון דנחתת להאי עלמא ווען די תורה קומט אראפ אויף די וועלט אי לאו דמתלבשא בהני לבושין דהאי עלמא ווען נישט זי קליידעט זיך אן מיט די וועש פון די וועלט, לא יכיל עלמא למסבל וואלט די וועלט נישט געקענט סובל זיין די קדושה פון די תורה. ועל דא האי סיפור דאורייתא די דערציילונג פון די תורה, לבושא דאורייתא איהו, דאס איז נאר א לבוש פאר די תוכן, פאר די אמת'דיגע סודות די פנימיות התורה. מאן דחשיב דער וואס טראכט, דההוא לבושא איהו אורייתא ממש, אז די לבוש דאס איז די תורה, די פשטות התורה דאס איז די זאך, ולא מלה אחרא און ס'איז נישטא עפעס טיפער אין דעם, תיפח רוחיה, זאל פלאצן זיין גייסט. ולא יהא ליה חולקא בעלמא דאתי זאל נישט האבן קיין טייל אויף יענע וועלט בגין כך אמר דוד גל עיני דעק אויף מיינע אויגן ואביטה איך זאל קענען זעהן נפלאות מתורתך די וואונדערליכע זאכן פון דיין תורה איך וויל קענען זעהן מה דתחות לבושא דאורייתא וואס טוט זיך אונטער די וועש פון די תורה תא חזי אית לבושא דאתחזי לכולא ס'איז דא די מלבוש וואס יעדער קען זעהן, ואינון טיפשין, די נארישע מענטשן כד חמאן לבר נש בלבושא דאתחזי לון שפירא ווען זיי זעהן א מענטש האט א טייערן בגד, א שיינע בגד, לא מסתכלין יתיר זיי קוקען נישט מער, זיי מיינען אז דאס איז די גאנצע זאך. חשיבו דההוא לבושא, די אמת איז אבער אז די חשיבות פון די לבוש איז די גופא, די גוף וואס פארקערפערט זיך אין דעם, און חשיבותא דגופא איז נשמתא, די גוף אליין איז אויכעט נאר א לבוש פאר די נשמה וואס איז דערין. כהאי גוונא, אורייתא אית לה גופא, די תורה האט אויכעט א קערפער, ואינון פקודי אורייתא דאס זענען די מצוות פון די תורה, דאקרון גופי תורה, האי גופא מתלבשא בלבושין, די גוף פון די תורה, די מצוות טוען זיך אנקליידן מיט לבושים, דאינון סיפורין דהאי עלמא וואס די לבושים זענען די דערציילונגען וואס מען טרעפט אין די תורה, איז טיפשין דעלמא די נארישע מענטשען פון די וועלט לא מסתכלין זיי קוקען נישט אלא בההוא לבושא דאיהו סיפור דאורייתא זיי קוקען אויף די מעשה און זיי נעמען עס אן כפשוטו ולא ידעי יתיר זיי ווייסען נישט מער ולא מסתכלין זיי קוקען נישט במה דאיהו תחות ההוא לבושא וואס טוט זיך אינטער דעם בגד אינון דידעין יתיר די חכמים די ערליכע אידען וואס זיי ווייסען יא מער לא מסתכלין בלבושא זיי קוקען נישט אויף דעם לבוש אלא בגופא זיי קוקען אויפן גוף דאיהו תחות ההוא לבושא וואס דאס איז אינטער די לבוש. חכימין, די חכמים, עבדי דמלכא עלאה וואס זיי זענען די קנעכט פונעם אויבערשטן קעניג, אינון דקיימו בטורא דסיני די וואס זענען געשטאנען אויפן בארג סיני, לא מסתכלי אלא בנשמתא, זיי קוקן נאך טיפער, זיי זענען נישט צופרידן מיט די גוף פון די תורה, זיי קוקן אויף די נשמה פון די תורה, דאיהי עיקרא דכולא וואס דאס איז די עיקר פון אלעס, אורייתא ממש דאס איז די תורה אליינס.

כל דבר קדושה, יעדע הייליגע זאך לא יהא זאל נישט זיין אלא בתוך העדה מישראל צווישן א געמיינדע פון אידן שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכל אלו הדברים די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט פריער, קדיש, קדושה, שמונה עשרה, אם התחילו בהם בעשרה, אויב מען האט אנגעהויבן ווען ס'איז געווען א מנין, והלכו מקצותם א חלק זענען ארויס אינדערמיט, אף על פי שאין רשאים זיי מעגן נישט ארויסגיין, אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק פון ועוזבי השם יכלו, אבער יגמרו השאר די אלע וואס בלייבן איבער מעגן ווייטער צוענדיגן די שמונה עשרה, און אזוי ווייטער, זאגט דער רמב"ם וצריך להיות כולם במקום אחד, די מנין דארף זיין אויף איין פלאץ, ושליח ציבור עמהם במקום אחד און דער בעל תפילה דארף אויכעט זיין אין דעם זעלבן פלאץ. חצר קטנה א קליינע הויף, שנפרצה במלואה עס איז אינגאנצן געווארן אויפגעבראכן לחצר גדולה, קומט אויס אז דער וואס עס שטייט אין די חצר קטנה זעט נישט קיין שום צווישנשייד צווישן זיך און די חצר גדולה, קען ער ווערן נמשך צו די חצר גדולה, אבער דער וואס שטייט אין די חצר גדולה זעט דאך יא פצימין, זייטיגע ווענט, דארט ווי די חצר גדולה איז גרעסער און ברייטער ווי די חצר קטנה. איז והיו תשעה בגדולה טאמער ס'איז געווען דער רוב פון די מנין ניין מענטשן אין די גרויסע חצר ויחיד בקטנה, און ס'איז געווען נאר איין מענטש אין די קלענערע חצר, מצטרפין, ווייל דער איינער ווערט נמשך צום רוב, בפרט אז ס'איז אפן אינגאנצן דער פלאץ ווי ער שטייט צו די פלאץ ווי דער רוב שטייט. אויב ס'איז געווען תשעה בקטנה ויחיד בגדולה, די נײַן דער רוב פון די מנין זענען געווען אין די קליינע שטוב אין די קליינע חצר, און ס'איז געווען נאר איין מענטש אין די גרויסע, אין מצטרפין קען מען זיי נישט צאמשטעלן. פארוואס? ווייל דער וואס איז אין די גרויסע שטוב דער איינער קען מען נישט אריינברענגען אינעם קליינעם חצר, ווייל ער איז דאך אין א עקסטערע רשות, דארט וואו ער שטייט קוקט דאך עס אויס ווי א באזונדערע רשות, און גיין שלעפן נײַן מענטשן צו איינעם, זאגן אז די נײַן מענטשן פון די קליינע חצר ווערן באטראכט ווי זיי זענען אינעם גרויסן חצר, דאס קען מען נישט טון, מען קען נישט נעמען נײַן מענטשן און אריבערפירן צו דארטן ווי דער גרויסער איז, ווי דער ווי דער איינער איז. ציבור בגדולה, אויב דער ציבור איז געווען אין די גרויסע חצר ושליח ציבור בקטנה, איז די זעלבע הלכה, יוצאין ידי חובתן, איך נעם דעם שליח ציבור און איך באטראכט אים ווי ער איז אינעם גרויסן חצר. ציבור בקטנה, אויב די גאנצע ציבור איז געווען אין די קליינע חצר ושליח ציבור בגדולה, אין יוצאין ידי חובתן קענען זיי נישט יוצא זיין, שהרי הוא מופלג מהם, ער איז אפגעטיילט פון זיי, דארט וואו ער שטייט זעט מען דאך אז ס'איז אפגעטיילט ואינו עמהם במקום אחד מפני שיש בגדולה אין דעם גרויסן חצר איז דא פסין מכאן ומכאן ס'איז דא אזעלכע זייטיגע ווענטעלעך, הרי היא כמו מופלגת מן הקטנה, הייסט ער אזוי ווי אפגעטיילט, פון די קליינע חצר, ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה, די קליינע איז אבער נישט אפגעטיילט פון די גרויסע, אלא הרי היא כקרן זווית שלה, אזוי ווי א ווינקל פון די גרויסע, איז ווען די ווייניג מענטשן, אדער די בעל תפילה אליין, געפינט זיך אין די קליינע, שלעפט מען אים אזוי ווי אריין צו די גרויסע, איך באטראכט עס, כאילו ער איז אין די גרויסע שטוב, אין די גרויסע חצר, און מען קען זיך מצרף זיין און זיי זענען אלע יוצא. אבער אויב די רוב ציבור איז אין די קליינע חצר, און איין מענטש אדער די בעל תפילה איז אינעם גרויסן חצר, קען מען זיי נישט צוזאמשטעלן אינאיינעם. זאגט דער רמב"ם וכן אם היתה צואה בגדולה, אויב אין די גרויסע חצר איז געוועזן שמוץ, אסור להתפלל ולקרות קרישמע בקטנה, טאר מען נישט דאווענען שמונה עשרה אדער ליינען קרישמע אין די קליינע חצר, ווייל ס'איז אזוי ווי א קרן זווית פון די גרויסע, די מענטשן וואס שטייען אין די קליינע חצר ווערט עס באטראכט כאילו זיי געפינען זיך אין די גרויסע חצר. היתה צואה בקטנה אויב ס'איז געווען צואה אינעם קליינעם חצר, מותר להתפלל ולקרות קריאת שמע בגדולה מעג מען יא דאווענען שמונה עשרה אדער ליינען קריאת שמע אין די גרויסע חצר, ווייל ס'איז דאך אזוי ווי אפגעטיילט. אם לא היה שם ריח רע, נאר טאמער ס'קומט נישט אריין קיין ריח רע, אז ס'דא א ריח רע, טאר מען ווייטער נישט ליינען קריאת שמע אדער דאווענען שמונה עשרה, מפני שהיא מופלגת ממנה וויבאלד די גרויסע זעהט מען אז עס איז אפגעטיילט פון די קליינע, עס האט דאך די פצימין, עס האט דאך די פסין מכאן ומכאן, מעג מען דארטן דאווענען און ליינען קרישמע אויב עס איז נישט דא קיין ריח רע. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, אם לא ידע ולא יתבונן, אויב א מענטש ווייסט נישט און ער קלערט נישט אריין, כי התלאות, אז די אלע מוטשענישן מצאוהו האבן אים געפונען מפני חטאיו צוליב זיינע זינד, אך יאמר נאר ער זאגט כאשר אמרו הפלשתים אזוי ווי די פלשתים האבן געזאגט, כי לא ידו נגעה בנו, נישט די האנט פונעם אייבערשטן האט צוגערירט אין אונז, מקרה הוא היה לנו, ס'איז א צופאלדיגע זאך וואס האט פאסירט. בזאת, אויב א מענטש זאגט אזוי, יהי קצף עליו מלפני השם, וועט זיין א צארן אויף אים פונעם אייבערשטן, ויגדל עון זה מחטאות אחרות, דאס איז נאך ערגער ווי סתם אזוי די פריערדיגע עבירה וואס מ'האט נעכטן געלערנט אז א מענטש מאכט זיך נישט וויסנדיג פון דעם וואס ס'קומט אויף אים א שטראף און ער פארבעסערט זיך נישט די מעשים, אבער דא, יענער האט נאכנישט געזאגט מקרה הוא, איינער וואס זאגט אז ס'איז א צופאל און ס'קומט נישט צוליב זיינע עבירות, דער איז ערגער.

ואם אין האיש מכיר מעבדיו, אויב א מענטש דערקענט נישט זיינע מעשים, ואיננו יודע, ער ווייסט נישט, כי יש בידו עון אשר חטא, אז ער האט עפעס חוטא געווען, עליו ליגט אויף אים א פליכט לפשפש במעשיו, ער זאל נאכקוקן זיינע מעשים ולחפש דרכיו גוט נאכזוכן זיינע וועגן, כענין שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה, לאמיר גוט נאכזוכן און נאכפארשן אונזערע וועגן. ואם העלם יעלים עיניו, אויב ער פארהוילט זיך זיינע אויגן, ונואלו ונשאו רעיוניו, זיינע מחשבות זענען פארנארט און ס'פארדרייט אים, ולא הפר דרכיו, ער טוט נישט צושטערן זיינע וועגן, ולא ידע מעשה ידיו, ער ווייסט נישט וואס ער טוט ואשר עשו אצבעותיו, וואס זיינע פינגער האבן געטון, ויאמר לא חטאתי און ער זאגט כ'האב נישט געזינדיגט, חטאתו כבדה מאוד איז זיין זינד זייער שווער כמו שנאמר, הנני נשפט אותך, איך וועל מיך משפט'ן מיט דיר, על אמרך לא חטאתי אויף דעם וואס דו האסט געזאגט איך האב נישט געזינדיגט.